אה, שלום עליכם. רעקארד שוין? זייער גוט. סאו היינט גייען אונז לערנען די הגדה. לעצטע וואך האבן מיר געמאכט א הקדמה פאר די הגדה. מיר האבן געלערנט פיר זאכן מיין איך. פיר זאכן וואס די הגדה איז וועגן. סאו הו רימעמבערס וואט די פאר טינגס אר? איך געדענק נישט, נאר זוך אויב איינער אנדערש געדענקט. כ'האב עס אראפגעשריבן דא. די לעצטע זאך, די ערשטע זאך איז געווען די שאלות, וואס איז געווען? ס'שטייט דא. כ'האב אראפגעשריבן די, די בלאט, היינט האב איך געשריבן די שיעור פאר כ'האב עס געזאגט, סאו מ'קען עס קוקן דא. כ'ווייס נישט אויב כ'גיי זאגן די זעלבע זאך וואס עס שטייט. כ'זאג קיינמאל נישט וואס עס שטייט, באט אין פעידזש סיקסטין שטייט די שיעור וואס כ'וויל זאגן. על כל פנים, לעצטע וואך האבן מיר עס געלערנט, אז ס'איז דא, אין די משנה קומט אויס פיר ענינים וואס איז דא אין די הגדה של פסח. און דא נאמבערס, די ערשטע זאך איז די שאלות, מה נשתנה, אין אנדערע ווערטער צו פארשטיין, פעידזש זעקסצן איז דא פעידזש נאמבערס, אין אנדערע ווערטער צו פארשטיין וואס איז די פאני זאך וואס מ'עסט מצה און מרור אום פסח און אנדערע זאכן, צווייטע זאך איז וואס אונז רופן הגדה של פסח, וואס איז בעיקר, ס'דא פארשידענע גרסאות אין די גמרא וואס ס'איז, אבער על כל פנים ארמי אובד אבי, עבדים היינו, מתחילה, די דריי זאכן, עיקר ההגדה, דאס האבן אונז געלערנט אז די רמב ם האלט אז ס'איז א. מצוה, ס'איז א ספעשל מצוה דאס צו זאגן, די שאלה איז נאר נישט מעכב, מ'דארף נישט קיין שאלה, אנדערע זאגן ניין אז די עיקר איז די שאלה, אבער לכל הדעות זאגט מען עס, כ'מיין שטייט אין משנה אז מ'זאגט עס, מוז זען וואס ס'איז. דריטע זאך האבן אונז געלערנט ס'דא רבן גמליאל, רבן גמליאל'ס תורה וועגן פסח מצה און מרור, וואס מ'דארף פארשטיין וואס ס'איז, כ'דענק נישט אויב אונז האבן געזאגט קלאר לעצטע וואך וואס ס'איז, וואס איז די סטארי מיט דעם, ס'געווען ביי די ענד, שוין אנגעקומען. פערטע זאך איז הלל בעצם, און צו הלל איז דא א ברידזש אין די הגדה, שוין אין די משנה איז דא לפיכך אנחנו חייבין, דאס הייסט, אנדערע ווערטער, איך מיין אז דאס איז זייער וויכטיג צו הערן, ווייל דאס איז זייער באמת, מען קען זאגן אז די גאנצע פסח איז נאר צוויי זאכן, הגדה און הלל. באופן הכי כללי. ס'איז דא אפילו אפשר אזא משמעות אין פארשידענע עלטערע ספרים, די ירושלמי און תוספתא, זעט אויס אז אפשר אפילו הלל איז געווען דער עיקר. נאר וואס, פשט איז אז מען וויל זאגן הלל, דאס הייסט מען וויל דאנקען דער אייבערשטער אויף יציאת מצרים, דארף דאך וויסן וואס דאס איז. על מה אנו אומרים את ההלל? דעמאלטס בשלמא די ערשטע יאר, נישט געדארפט, מען האט געזען דארט, כ'ווייס.

א מעשה, געווען א מעשה, הערסט א מעשה? כ'פארצייל חסידישע מעשות. אז די, אין קאצק, קאצקער רבי איז געווען א שארפע איד, ער האט געהאלטן אז די עסן, אפילו א מצוה, מ'דארף עס ברענגען, סתם עסן. איז איינמאל ביים סדר, דער רבי געזעצן ביים סדר, האט אויסגעטיילט מרור, כ'ווייס, נישט געטיילט קיין מרור, איז מען געשטאנען און געווארט פאר די מרור, ער זאגט, געגעבן א שריי, מרור פרעסערס!

זאגט אז ס'איז א מחלוקת ראשונים צו מרור איז דאורייתא אדער דרבנן, און האט לכאורה א ראיה אז מרור איז דאורייתא ווייל די רבנן טיילן נישט קיין מרור. שוין האט ער, כ'מיין אז אין סוף האט ער געטיילט די מרור, שוין ס'איז א טיפע מעשה, טיפע מען קען מאכן א גאנצע שמועס וועגן די מעשה. על כל פנים מען פרעסט נישט חס ושלום, מען עסט. כ'האב נאך א מעשה וועגן פרעסן פסח, די ווארקער רבי האט געזאגט, אה פארוואס עסט מען נישט קיין, חסידים עסן נישט קיין, עסט מען נישט קיין קניידלעך פסח, חסידישע מנהג, אמאל אלע אלע אשכנזישע אידן קניידלעך די היילייט פון די פסח, קומט דער בעל שם טוב, עקשעלי דער מעזריטשער מגיד און זאגט, חמץ, חשש חמץ, געבראקטס, עסט נישט קיין קניידלעך. מעזריטשער מגיד האט

ווי זענען זיי אנגעקומען מיט די פראבלעם? נישט קיין עכטע פראבלעם. ווי זענען, כאילו די חזל האבן נישט געהאט די פראבלעם. יא, פאר טויזנט יאר עסט מען מצה, מיטאמאל איז געבוירן געווארן אז מען קען נישט מאכן קיין קניידלעך, היינט שטייט. ס'איז געווען א אנדערע מצה פאר תולדות. דאס דאס א ס'דא. פארקערט, ס'איז א חנוכה'דיגע מצה. ס'דא דא, ס'דא אזא תירוץ, ס'דא, ס'דא אזא תירוץ, ס'דא אזא תירוץ, אבער די די קאצקער רבי האט אמאל געהייסן פאר זיין איידעם דער אבני נזר מברר זיין די סוגיא, און ער איז צוריק געקומען און געזאגט אז ס'איז נישטא קיין חשש, נישטא קיין שום ריזן נישט צו עסן קניידלעך, על פי הלכה איז נישטא קיין ריזן, ער זאגט אויב אזוי דארף מען ערשט מקפיד זיין. אוי ס'איז העכערע זאכן. און לעצטע וואך, לויט די לעצטע וואכ'דיגע שיעור, און אויך נעכטן האבן מיר עס מרמז, קען מען דאס פארשטיין. אז זאכן וואס מאכן נישט קיין סענס האלטן זיך בעסער. אבער וואס האב איך געוואלט זאגן? אה, סא דער וואורקע רבי, איינער פון די ליקוטים, איך האב געזען די אמשינאווער רבי'ס מעשות. די אמשינאווער רבי, דער וואורקע רבי, אדער איינער פון זיי האט געזאגט אז אלא מאי וואס איז דער פשט? ער האט געזאגט א פשט. אז מצה איז דאך אזא הייליגע זאך, ס'איז א איידלע מאכל, מ'עסט לשם שמים. גייט מען און מאכט פון אים א פרעס.

ס'איז אויך אין די אלטע הגדה שטייט ביי שלחן עורך מען עסט און מען טרינקט און מען לאזט זיך וואויל גיין לכבוד יום טוב. די היינטיגע הגדות האט מען עס ארויסגענומען ס'האט נישט געפאסט פאר די פרומע אידן פארשטייסט? טראדישן. כל פנים, אונז האלטן ביי די ליל הסדר יא אונז רעדן פון דעם אונז האבן געזאגט די ליל הסדר האט פיר זאכן אבער באמת האט נאר צוויי זאכן ס'הייסט ס'איז דא הלל און הגדה און מען קען זאגן אז די עיקר איז הלל ווייל למעשה פשטות הגדה אונז האבן געלערנט לעצטע וואך הגדה א מעשה דארף מען פארציילן ווער ס'ווייסט נישט די מעשה והגדת לבנך וואס ווייסט נישט די טאטע דארף נישט די טאטע אליינס פשטות נישטא קיין שום ענין צו זאגן די הגדה אויב די טאטע זיצט אליינס ער ווייסט שוין זאגט ער נישט נאר וואס דארף ער זאל ער זאגן הלל הלל מאכט זיכער סענס צו זאגן אפילו מען ווייסט שוין צו דאנקען צו לויבן אויף דעם וואס איז געווען מאכט אסאך סענס יעצט מאכט אפילו סענס צו דערמאנען אויף וואס מען דאנקט זייער א סימפל לאגיק פאר דעם אפילו אין הלל אליינס אז מען מערקט נישט שטייט בצאת ישראל ממצרים גלייך אנהייב הלל. האט מען אריין געשטעקט א פרק בצאת ישראל ממצרים, דארט שטייט נישט קיין הלל, מען זאגט מען דאנקט נישט יענע פרק אז מען מערקט, מען פארציילט א מעשה, בצאת ישראל ממצרים, מ'מוז מדייק זיין צו זעהן, עס קען אפשר די ענד קען מען טראכטן אז עס איז הלל, עס איז נישט, הלל איז מורא'דיג סימפל, הלל איז נישט קיין שווערע קאפיטל צו פארשטיין, יא געלויבט ווערט גאט איז גרעיט, גאט איז גרעיט, דעטס אלל איט סעיז אין האול הלל, אווער גאט איז בעטער דען אדער גאטס, ענד די געשטארבן זאלן די חברה וואס דינען די אנדערע געטער, וואטעווער, באט בעסיקלי איטס ווערי סימפל, סטרעיט פארווארד וואט איטס עבאוט.

עס איז א, אבער עס איז א מעשה, עס איז אזא הגדה, עס איז נישט, אפילו די שירת הים גייט נישט אזוי, אוי שירו. עס איז נישט קיין שכוח. איטס נאט, איטס נאט, איטס מאוסטלי טעללינג א סטארי, ס'איז, ער האט גערעכט, עס זייט דא, עס פאסט אריין אין הלל, כ'זאג נישט אז עס פאסט נישט אריין, אבער עס איז א שירה אלעמאל, עווערי שירה העז דיס כלל, איט סטארטס ווערי דירעקט, אשירה לה', איטס די איווען די מאוסט אבוויעס טינג, עווערי שירה אין די תורה סטארטס. אז דירעקט עז פאסיבל, הללו הללו השם, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, ס'איז נישט קיין ספק, ס'איז נישט אזוי ווי ער זאגט, פאעטיש. אוודאי, אקעי, אזוי הייבט זיך עס אן, בעת למעשה, מ'דארף דאך וויסן וואס מ'דאנקט אויף. סאו פאר די הללויה, גלייך, דאס נעקסטע שטיקל זאגט מען, ווען די אידן זענען ארויס פון מצרים, כך וכך היה להם. אזוי איז עברי טייטש. סאו אין אדער ווארדס, אין אדער ווארדס, מ'קען אפשר יוצא זיין הגדה מיט בצאת ישראל ממצרים, אויב מ'טראכט וועגן אזוי. אבער על כל פנים, סאו דאס איז, טאקע דאס איז וואס איים טרייענג טו שאו, דעט הלל איך האב געזאגט ס'דא צוויי זאכן הגדה די מעשה פאר ווער ס'ווייסט נישט און הלל פאר ווער ס'ווייסט יא נאר די ווערטער פאר דער אייבערשטער צו דאנקען ס'מאכט אבער סענס אז הלל זאל זיין א פארט פון הגדה איז א פארט פון הלל אזוי ווי הקדמה פון הלל ווייל כדי צו מהלל זיין דארף מען מגיד זיין אויף וואס מען איז מהלל מאכט סענס ווייל ווער זאגט ס'אפשר אפילו א חלק פון די הלל ממש צו זאגן און האסט געטון דאס און האסט געטון יענץ און אזוי ווי מ'לייגט זייער שיין אראפ די ים איז אנטלאפן די אלע זאכן דעי ווערי ס'פאסט אריין אין הלל ווייל ס'איז א ענין פון הלל רייט נאכדעם קען מען פארשטיין אז די גאנצע הגדה איז בעצם א ענין פון הלל אזוי ווי אונז האבן געלערנט לעצטע וואך.

אבער דאס איז, אבער דאס איז על פי חסידות, יא, על פי פשט, ונצעק פארציילט א מעשה, און אונז האבן געשריגן, עס איז נישט קיין, נישט ואנחנו נצעק, יא. בסדר, בסדר, דעיס איז סיפור, ס'האלט זיך אלץ א מעשה. סאו, באט וואס איך זאג איז, סאו מ'קען אבער, מ'קען אבער פארשטיין אז די הגדה, אבער איך זאג א מער, מער שכל'דיגע וועג דאס צו זאגן, מ'קען אבער זאגן, אזוי ווי זאגן, מ'זאגט ס'דא הגדה והגדת לבנך, און ס'דא הגדתי היום לה', רייט? באט למעשה דעמאלטס די הגדתי היום לה' גייט נישט באמת אויף ארמי אובד אבי אזוי כ'האב געמערקט א פאר פסוק פארדעם שטייט הגדתי היום לה' כי באתי אל הארץ וענית ואמרת ארמי אובד אבי איז צוויי אנדערע זאכן ווייל הגדתי להשם מיינט איך ריפארט האבן געלערנט נאך איך וויל נישט זאגן אנדערש על כל פנים באט ס'דא הגדה וואס מ'זאגט צו די אייבערשטען אנדערע ווערטער ס'דא ראשונים אבודרהם ברענגט דריי טייטשן אויף די הגדה. מען האט געזאגט אז איינע פון די טייטשן איז אז הגדה איז מלשון שבח, אזוי ווי הגדתי להשם, אז מען דאנקט די אייבערשטער. יעצט קען מען זאגן אויב אזוי, איי פארוואס פארציילט מען די מעשה? פארציילן די מעשה איז אויך א פארט פון דאנקען דער אייבערשטער, אז ער האט געטון אזוי און אז ער האט געטון אזוי. סאו מען קען אמת'דיג אינקלודן הגדה אין הלל אויב מען וויל. אונז קוקן אן געווענליך אז עס איז צוויי אנדערע זאכן, עס איז דא הגדה, פארציילן די מעשה, און עס איז דא הלל, נאו שייכות. אבער באמת איז דאך זיכער, אויב מען הייבט אן פון הלל קען מען אנקומען צו די הגדה, אויב מען הייבט אן פון הגדה קען מען אנקומען צו הלל, ווייל מען פארציילט די מעשה ממילא מוז מען דאנקען. סאו, דעי אר ווערי וועל קאנעקטעד דיס טו טינגס, און נאט אנלי דעי אר ווערי קאנעקטעד, דערס א האול שטיקל אין די הגדה אין די משנה דעט ווי דיסקאסט דעט ליט די האול פוינט אוו דעט שטיקל איז טו קאנעקט דעם לפיכך וויבאלד ס'איז געווען די מעשה לפיכך אין עבודה לפיכך דעטס די ברידזש ביטווין הגדה און הלל און מען פירט אויס ונאמר לפניו הלל סאו יו קוד בי חוקר איף די עיקר איז די הלל וועגן דעם דארף מען זאגן די מעשה אדער די עיקר איז די הגדה וועגן דעם זאגט מען הלל ביידע וועגן אבער איז דא די צוויי זאכן סאו דאוז אר די מעין די מעין טו טינגס דעט העפען אין די אין די פסח אין די אין די סדר ווי מען זאגט נאכדעם האט מען עס געזאגט אז דאס איז דאס איז די כלל כלל הדברים. זאגט אז ס'איז דא, אין מיין ליסט דא איז דא פיר זאכן וועלכע זאגט די הגדה, ס'איז דא די שאלה און תשובה און ס'איז דא די הגדה בפני עצמה לויט די וואס האלטן אז ס'איז א ענין, נאכדעם איז דא נאך א וועג פון ר' גמליאל וואס כ'בין נישט זיכער, איך דענק נישט אויב כ'האב געזאגט אבער כ'זאג נאר בקיצור, איך בין נישט זיכער צו ר' גמליאל איז א חומרא אדער א קולא, נישט נאר איך ווייס נישט, קיינער ווייסט נישט, די ראשונים און אחרונים קיינער ווייסט נישט קיין נארמאלע פשט. וואס מיינט א קולא וואס מיינט א חומרא? יא, סאו ס'איז דא צוויי וועגן, סאו מ'קען זאגן, ס'אנדערע ווערטער, אז קוק אין די משנה וועסטו זען, תנא קמא זאגט, משנה אין פעידזש, יא רבי מאיר איז א שארפער, ער האט ליב, ביי די וועי לא יצא מיינט נישט גארנישט, כ'האב דיר געזאגט די ריטב"א זאגט אין א אנדערע סוגיא בכלל, אז שטייט אויף עפעס לא יצא, און זאגט נעכטן, און די ריטב"א זאגט דאס מיינט נישט, נישט אלעמאל וואס שטייט אין די גמרא לא יצא מיינט עס ליטערלי, והא ראיה, שטייט דאך אין פסחים אז כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא, עס קען דאך נישט זיין אז מ'נישט יוצא פסח, מיינט צו זאגן. ניין, ער האט געהאלטן אז ס'מיינט, ניין, די עברי טייטש פון לא יצא איז זיכער לא יצא חמץ ומצה, חמץ.

סאו עס איז זיכער, ס'איז בפשטות איז זיכער, ווייל נישט פארשטייט מען יצא לחי וואס דאס איז טאקע די מעשה, וואס אין אנדערע ווערטער סאו לאמיר זאגן קלאר, סאו אנדערע ווערטער אין די משנה שטייט אז מען זאגט, די תנא קמא כאילו פון די משנה זאגט אז מען פרעגט די, די זון פרעגט א קשיא און די טאטע זאגט אים א תירוץ לפי דעתו של בן אביו מלמדו, גנות, שבח, ארמי אובד אבי דאס שטייט אין די משנה, קומט ר' גמליאל און ער זאגט אנדערש. יא? אדער עפעס אנדערש? סאו יעצט ווייס איך נישט צו ר' גמליאל קומט צו זאגן ווייסטו וואס? אזוי לערנען אונז געווענליך מענטשן ביי אלע סדרים וואס איך בין געווען האבן פארשטאנען אזוי ר' גמליאל קומט צו זאגן הער עס אויס, נישט אלעמאל ביי די וועי ביים סדר האב איך געזאגט ביידע פשטים האב איך שוין געהערט ביים סדר, אדער ר' גמליאל קומט זאגן הער עס האסט שוין געקענט זאגן די גאנצע סדר? איי האסט נישט יוצא געווען ס'איז גארנישט געווען האסט געזאגט עבדים היינו האסט געזאגט ארמי אובד אבי האסט געשריגן ביי ונצעק האסט געזאגט שנעל פרישות דרך ארץ די קינדער זאלן נישט הערן האסט אלעס געטון אבער האסט נישט יוצא געווען, פארוואס? ווייל האסט נישט געזאגט די דריי זאכן פסח מצה מרור, דאס איז איין פשט, ס'איז אזא חומרא, רייט? ער קומט צוצולייגן אויף די תנא קמא אז מען דארף אויך דאס, יעצט קען מען טראכטן פארוואס זאגט ער דאס, אבער דאס איז איין איין מהלך. מאך נישט קיין סעפערעט זאך וועגן מצוות צריכות כוונה, גארנישט מיט מצוות יציאת מצרים, זירא. פארשטייסט נישט, ס'איז א סארט מצוות צריכות כוונה, באט מען קען טראכטן וועגן דעם עקסטער. נאך א שמועס. ער זאגט נאר דאס און דעטס איט. אדער קען מען זאגן פארקערט, אז אוודאי האט געזאגט איך קען מוטשען, גמליאל איז געקומען און געזאגט די אזוי. מיין, איך מיין אז דיין טאטע לערנט געווענליך אזוי ביי דער סדר. אונז מוטשען זיך אזוי, פארציילן מעשה'ס, זאגן דרשות אויף פסוקים, קומט ר' גמליאל, לעטס מעיק לייף סימפל. קומסטו עסט פסח? דו אויף זעסט אויפן טיש פסח אזוי ווי מ'טוט מצה זו די גמרא זאגט צריך להראות, יא? מצה זו ווייסט פארוואס? לא הספיק בצקם, מרור, מררו את חייהם, פסח.

אה, מען דארף דאך זאגן די טעמי המצוות, האט עס געמאכט סימפל, אריינגעלייגט די גאנצע מעשה אין דעם. סאו כ'וועל דיר זאגן די תירוץ, די תירוץ איז, לויט די צווייטע פשט אז ס'איז א קולא דארף מען זען אז ר' גמליאל איז, אונזער משנה שטייט טאקע ר' גמליאל נאך די תנא קמא, אבער ס'קען זיין אז ר' גמליאל האט געלעבט פאר די תנא קמא, ס'איז דא מחלוקת ווער דער ר' גמליאל איז, אויב ס'איז גמליאל הזקן, קען זיין ס'איז געווען פאר די תנא קמא בכלל. דא וואס זאגן אז ס'איז גמליאל נאכן חורבן, שטימט נישט, פארוואס זאגט ער פסח, על כל פנים, בפשטות איז דאס די אלטער ר' גמליאל, גמליאל הזקן. Therefore it could have been before the תנא קמא, whoever it was. אין אנדערע ווערטער, פון די ווערטער ווייל ער זאגט לא יצא, פשט אז פאר רבן גמליאל האט מען נישט געטון גארנישט. אונז קוקן אן, ער קומט נאך די תנא קמא, מען טוט שוין די גאנצע הגדה, זאגט ער, it was mainly הלל, אזוי זאגן אסאך חוקרים, רייט. סאו קומט ר' גמליאל און זאגט ניין, אזוי ווי ער זאגט, מען עסט מצה דארפסטו נאך צוזאגן די פשט פון די מצה, האט א פסוק פון ואמרתם זבח פסח, תוס' זאגט, דאס איז די ראיה. סאו דאס קומט ער לא יצא וואס ער מיינט איז לאפוקי, וואס דו מיינסט אז מען קען גארנישט זאגן, could be quiet the whole סדר, נאר זאגן הלל, זאגט ר' גמליאל דארפסט זאגן דאס אויך, און לויט דעם איז א קולא, ווייל דעטס אלל יו העוו טו סעי, שפעטער קומען מענטשן זאגן נאך זאכן, אויב מען קוקט עס אז ר' אלי' איז געווען נאך די תנא קמא דעמאלטס קומט ער צולייגן א חומרא. צו די גאנצע הגדה פאר ר' אלי'. אדער קען מען זאגן סתם, ס'איז נישט קיין חומרא, נישט קיין קולא, ס'איז צוויי, א נאך א מהלך, מנהג רבן גמליאל צו טון אזוי.

אונזער הגדה פרעגט א קשיא, די קשיא איז מה נשתנה, פארוואס עסט מען מצה? און ביי די וועי אין די חומש קען מען אין די חומש קען מען דאס שוין זעהן, אין די חומש קען מען דאס שוין זעהן, עס קוקן מיר אין די ערשטע פעידזשעס פון דאס צו זעהן, אין די חומש קען מען שוין זעהן יונגעלעך פרעגן א קשיא מען ענטפערט עס נישט, אקעי. למשל איף יו לוק די סעקאנד וואן יו וויל סי איט ווערי קליערלי אקעי, די אינגל פרעגט דיך א קשיא, ער פרעגט נישט קיין קשיא, שטייט והגדת לבנך, באט איז אן אימפלייד קשיא אקעי, מען עסט נישט חמץ, מען עסט מצה זיבן טעג, פעידזש טו, וועסטו אים זאגן בעבור זה עשה ה' פארוואס טוט מען עס ווייל די אייבערשטער האט געמאכט יציאת מצרים, איט דאזענט ענפער די קשיא, וואס שייכות איז דאס מיט יציאת מצרים? ס'איז אזוי צוויי זאכן וואס האבן נישט קיין שייכות רייט? אין אנדערע ווערטער איל פרואוו יו דעט איטס א גוד קשיא, ווייל די נעקסטע מאל שטייט עס יא, ביי די ביי קדש לי כל בכור. ווען די מען זאגט פאר די אינגל מען עורפ'ט די חמורים קומט די אינגל און פרעגט מה זאת וואט אר יו דואינג ענטפערט מען אים קום עס איז געווען יציאת מצרים און דארט איז געווען מכת בכורות און ביי מכת בכורות האט די אייבערשטער געראטעוועט ממילא די בכורות קומט זיך פארן אייבערשטן דעטס א ווערי גוד פשט האסט פארענטפערט סיי געזאגט די מעשה און סיי האסט קאנעקטעד די מעשה מיט די מצוה וואס אונז טוען פון געבן די בכור מה שאין כן ביי אלע מעש ביי די מעשה ביי אלע שאלות פון פסח קאנעקט מען קיינמאל נישט די זאכן מען נעמט מען פירט קיינמאל נישט אויס און דערפאר ווי דו דיס שייכות. אפילו ביי די פסח פרעגט ואמרתם זבח פסח הוא, נו באט ס'ענטפערט נישט ווייל עס קוקן פריער איז יא באט יו רילייז יו סי פריער שטייט אז די פסח איז כדי די אייבערשטער זאל זעהן, מ'האט געלערנט לעצטע וואך דאס, די אייבערשטער זאל זעהן ווי? און דאס איז דאך נישט דאס, סאו וואס איז דאס זבח פסח? וואט דאס דעט איווען מין? דאטס א ניו טינג. מעיבי איטס אימפלייד, סאמטינג איז אימפלייד באט איט דאזענט סעי בפירוש, און אונזער הגדה למעשה פירט זיך אזוי ווי די פשוט'ע פשט פון די פסוקים, ר' גמליאל איז טאקע מדייק פון דארט, אונזער הגדה פירט זיך, ער פרעגט אים, יונגעל פרעגט אים,

קאוז דען יו וואונ'ט יו וויל סטאפ דואינג איט, קשיות ווערן פארענטפערט שטארבן די מענטשן וואס טוען עס. וואס דו מעקסט צו איך שווער נאכאמאל? עקזעקטלי, נישט נאר איך שווער נאכאמאל, אויך מאכן פסח נאכאמאל. אה איך ווייס שוין וואס איז דא פסח, שוין מען דארף נישט מאכן קיין פסח. ניין ס'דארף זיין א קשיא. און יעצט? יעצט אז יעדע יאר פרעגט מען זיך די זעלבע קשיא, ווייסט נאך אלץ נישט די תירוץ, משיח'עט קומען וועט מען וויסן די תירוץ. נא קאמאן. איך מיין ערנסט, איך האב געלערנט לעצטע וואך, בקיצור, איך האב געלערנט נעכטן באריכות אין ענגליש, אזוי ארבעט דאס, אויב, מען דארף ס'זאל בלייבן א קשיא. מען דארף ס'זאל בלייבן א קשיא. זעכער, זעכער.

יא, על כל פנים, על כל פנים, ווי האלט איך דא? איך האלט ערגעץ אינמיטן עפעס. זאגט רבן גמליאל, עניוועי, דאס איז שיטת תנא קמא, שיטת תנא קמא שטימט זייער גוט אז מען וויל נישט ענטפערן די קשיא, מען דארף נישט ענטפערן די קשיא עטליעסט די קשיא איז כדי ער זאל זאגן די מעשה, די עיקר איז די מעשה, נישט פארוואס מען עסט מצות, רבן גמליאל פארשטייט אנדערש, אז מען דארף אדער סיי דאס און סיי דאס, אדער נאר דאס, איך ווייס נישט, אז מען דארף פארציילן די. מען דארף ענטפערן אז ער זאגט אז ס'שטייט קיין פסוק, וואס פאר א פסוק שטייט? ער גייט נישט מיט די פסוק פון והגדת לבנך, ער ברענגט די פסוק פון ואמרתם זבח פסח, זאגט תוספות דער פסוק שטייט דא ואמרתם אויף זבח פסח, מען דארף זאגן אז די זבח איז צו לשם פסח, אזוי ווי דו קענסט צושטעלן צו אנדערע זאכן. דאס איז די תירוץ אויף פסח. יא אבער מען דארף עס זאגן, און מען דארף מסביר זיין, מען איז נישט יוצא עסן מצה סתם פרעסן מצה, דאס האט רבן גמליאל אויך געהאט אין די שיטה פון מרור פרעסערס, צו זיין א מרור פרעסער איז מען נישט יוצא, מען דארף זאגן וימררו את חייהם, דאס דארף מען טון. דאס איז רבן גמליאל'ס שיטה, און ס'קען זיין אז ער האט אזוי געהאלטן אויף כל התורה כולה, ס'איז נישט דו ביסט נישט דער ערשטער, אבער ס'איז געווען ראשונים וואס מ'האט געזאגט אז פון דא לערנט מען זיך אז מ'דארף, אזוי ווי דער רמב"ם האט געזאגט ביי תקיעת שופר, ער האט נישט געזאגט אזוי, נישט געזאגט א גאנצע שורה, נאר כמדומני, ס'איז געווען אנדערע מענטשן וואס האבן פארשטאנען אז מען טוט א מצוה אן פארשטיין די פוינט דערפון, איז עס נישט, ארבעט עס נישט, מען לא יצא, ס'הייסט, אוודאי מען איז יוצא, באט לא יצא. לא יצא, מען זאגט אמאל לא יצא מצוה כתיקונה, אזא לשון וואס שטייט נישט דא. נישט די געזאגעכטס, ניין פארקערט, ער מיינט צו זאגן, ניין ער זאגט נישט א זאגעכטס, ער זאגט אז ווען דו עסט מצה דארפסטו דיך דערמאנען פון די פיין, ער זאגט נישט די זאגן, איז מעכב. דאס מיינט ער זאגן, פאר דעם גייט ער די גאנצע דאגה שלא יצא, באט דעטס אנאדער טינג. אמן. אמן. אמן. הכא נמי.

אבער פרעסן מצה ווייל ס'איז פסח, איז יא, ס'איז נעקסט לעוועל פון כוונות. ס'דא מפרשים וואס לערנען אז דאס איז כוונות, כ'האב נישט נישט אפגעפרעגט, אבער אבער ס'איז נישט די לעוועל פון מצוות צריכות כוונה, ס'איז נאך א לעוועל. נאך א פשט קען מען זאגן אין רבן גמליאל, א דריטע פשט, אז לויט נישט א חומרא, נישט א קולא, נאר אזוי ווי ער זאגט, אזוי ווי רבי יהודה, ס'איז א נימאניק, אין אנדערע ווערטער, דו מוטשעסט דיך פסח, ס'איז א שווערע זאך, דזשאסט טו בי קלעיר. כ'האב געפרעגט, מ'פרעגט די קשיא, שטייט אין די משנה, ודורש כל הפרשה כולה. דאס דאס זאגט מען פאר מיך? איך מיין פאר מיך קען מען זאגן. אבער פאר פאר א נארמאלע מענטש? ער קען עפעס דרש'נען? ער קען גיין אין שול הערן די דרשה. ענק ווייסן ס'שטייט אין תוספתא, פון דא קומט די מנהג אז מ'זאגט הלל אין שול. יא, שטייט אין תוספתא אז דו מענטשן, ס'דא מענטשן וואס קענען נישט קיין הלל. ס'איז דא א גאנצע סוגיא דארט אין אין מס' סוכה אין הלל איז דא איינער וואס אשתו ובניו מקרין לו, יא, מ'דארף איינער זאל פארזאגן. דער עולם זאגט נאך הללויה, מ'זאגט נאך הודו, איך ווייס. מ'קען נאכזאגן אבער קענען זאגן הלל מ'דארף קענען, מ'דארף קענען עברי, מ'דארף קענען געדענקען די פסוק.

אין היים גיין מאכן די סעודה עקסטער, און פון דעם, תוספתא אין פסחים, ערבי פסחים, פון דא איז די אונזער מנהג וואס אונז האבן, חסידישע מנהג, צו זאגן הלל האט זיך אנגעהויבן פון דעם, עס געווען נישט, אה ס'דא ס'איז געווען פאר די חסידים אויך, ניין, ליטוואקעס זאגן עס נישט.

און זיין ווייב וועט זאגן, האלא, גיי צוריק צו וואו ביסטו געקומען פון. ווייסטו וואס? לוק, דעטס וויי דעי דיד איט! דעטס וויי דעי, אף קאורס! דעט, מאוסט חסידישע טינגס סטארטעד פראם פראבלעמס וויט דעיר ווייבס, דו ווייסט נישט? יעצט, און ממילא די חסידים האבן געזאגט, ווייסטו וואס? מ'וועט גיין אין שול, מ'וועט זיך שטעלן, אזוי פלעגט מען טון אין סטרעליסק, ליל פסח, מ'גייט אין שול, אנגעטון מיטן גארטל, מ'האט אויסגעשריגן די הגדה מיט בכיות אזוי התלהבות און אהיימגעגאנגען און געטוהן וואטעווער די קינדער האבן געדארפט מ'זאל טוהן. צומאל איז דא א גוטע פתרון ווייל איך האב געקענט זעהן, איך בין געווען ביי סדרים וואו מענטשן איז געווען, טאטע איז געווען מורא'דיג ערנסט און זייער פארקאכט אין ונצעק, און די קינדער נעבעך האבן געליטן. סאו מ'קען מאכן א טיילונג. סידור הרש"ש שטערט נישט פאר די קינדער. אבער נישט מיר, נישט ביי מיר, כ'ווייס נישט. אנדערע מענטשן. ס'דא אזעלכע מענטשן, יא. איך פאר איך זאג נישט די סדר, איך זאג איך זאג פאר די סדר פאר די קינדער און איך זאג זיי די מעשה'ס, אלעס גוט, כ'בין זיי מסביר אלע שמות, ס'פארשטייען זייער גוט די קינדער. אבער וואס האב איך געוואלט זאגן? סאו, ממילא די סטרעליסקער דעי ווער סמארט, מ'האט צוטיילט די צוויי זאכן, שרייען, זיך קאכן קען מען אין בית מדרש, אהיים קומען א שעה שפעט איז סך הכל, ווי לאנג נעמט עס אויסשרייען די גאנצע הגדה, אן קיין פירושים, און מ'דארף נאר שרייען. אהיים געגאנגען געזאגט די הגדה. סאו דעטס די אולד מנהג אוו די אידן דער דור האט פארהאלן. וואס וויל איך פון די גאנצע זאך זאגן? אז ס'איז נישט אזוי סימפל צו קענען די הגדה, מ'דארף קענען. יא, מען דארף קענען, היינט איז דא א סידור, זאגט ער קענסט זיך זאגן די סידור, באט דעטס נאט אינטערעסטינג, יא, מען דארף דאך קענען. די מנהג איז אלעמאל געווען אז עס איז דא א קורא, סאו היינט די חסידישע מענטשן זאגט יעדער די הגדה, איך ווייס נישט וויאזוי מען טוט ביי ענק. א וואס? רוב סדרים וואו איך בין געווען, אלע אינגעלייט זיך זאגן די הגדה. אדער צוזאמען. צוזאמען, ס'איז נישט דאס. מ'זאגט. ס'איז נישט געמאכט. מ'זאגט אלץ אז יעדער איינער זאגט א שטיקל. מ'דארף, דאס מאכט סענס, ווייל די, די, די, די, די בעל הבית זאגט פאר. ניין, דארף נישט זאגן, נישט קיין מצוה פון, נישט קיין ענין פון זאגן. ס'איז א מצוה פון הערן, מ'איז יוצא, מ'דארף נישט אפילו קיין שומע כעונה. שטייט אין די גמרא, מאן קרא אגדתא בי רב ששת, רב ששת, דער ראש ישיבה האט געזאגט די הגדה איז מען געווען שטיל. נישט מ'דארף נישט אפילו, נישט אפילו, מ'דארף נישט יוצא זיין די הגדה אויך נישט, מ'דארף, ס'איז נישט אפילו שומע כעונה, איי דאנט טינק.

יא, אין אשכנז דעי ווער פעמיניסט, אין אשכנז די אלטע אשכנזישע אידן איז די לאווי פעמילי, אריגינעל די ווייבער זענען זיך משתתף אין אלעס געהעריג, אלע זאכן וואס מען טוט. שוין על כל פנים. צוריק צו אונזער ענין, איז אז כ'האב געוואלט זאגן אז ממילא איז נישט אזוי גרינג צו קענען די הגדה, צו קענען זאגן, ממילא פארדעם איז געווען סימנים פון רבי יהודה, פארדעם האט גמליאל געזאגט, אז עס איז נאך א פשט, א דריטע פשט פון גמליאל, אז כ'קום אהער, איינער קען נאכקוקן פרשת כי תבוא, זען וואס עס שטייט דאך נישט אין קיין הגדה, מען דארף דאך ארויסנעמען א חומש, קוקן ארמי אובד אבי, יא, און ארויסנעמען א ספרי, צו כ'ווייס וואו ס'שטייט די דרשות, יא, גיי ווייס וואו ס'איז דא. ווייסטו וואס לאדיך אפ פסח מצה און מרור, איטס ווערי סימפל יו העוו איט, פסח איז על שם די, איין פסוק דארף פילען, ביי די וועי אין די משנה שטייט נישט אפילו די פסוקים, די הגדה האט צוגעלייגט די פסוקים, אדער ס'איז גרסאות, כ'ווייס נישט. פסח איז וועגן פסח, און מצה איז וועגן מצה און מרור, און ביי די וועי דעטס וואי איטס ווערי קלעיר, ווייל מרור די דיס טיים רבן גמליאל סעז אז מרור הי מעיד אפ ביי הימסעלף. שטייט נישט אין ערגעץ, נישט די פשוטע פשט, דזשאסט טו בי ווערי קלעיר, כ'וויל ענק זאגן, מרור עסט מען נישט ווייל ס'איז געווען ביטער אין מצרים.

כריין. נישט כריין, כריין, קודם כריין עסט מען אויך א גאנץ יאר, אבער כריין איז נישט קיין מרור, כריין איז א אשכנזישע מרור מער אויף סעלעד יא, לעטעס, לעטעס איז מרור, און מרור איז א קען זיין ביטער, ס'קען זיין נישט ביטער, איך ווייס נישט, אבער דאס עסט מען א גאנץ יאר, און ביטערע זאכן עס איך אויך א גאנץ יאר, ס'איז גאנץ געשמאק, יא. נו. דו עסט נישט קיין פיקל ווען דו עסט א שטיקל פלייש, א טאמעיטא עפעס יא.

עיקר מרור איז מיטן קרבן פסח אזוי ווי ס'שטייט. היינט מאכט מען א זכר פאר דעם מיטן מצה עסט מען עס. אקעי. אבער פון די פסוק על מצות ומרורים יאכלוהו. איט סעז דעט אין די פסוק? אז איך רעד דיך אז איך קום איך וויל דיך פארציילן א מעשה. ניין ניין קודם כל ס'שטייט. דו ווייסט פארקערט.

אוודאי ווייל דרבנן דרבנן איז דרבנן יא. ניין. אויך ווייל ס'איז געשמאק. דרבנן טוישט נישט די טעם. איך עס אסאך מאל. איך עס אסאך מאל. פארוואס נישט? אויך גאנץ געשמאק. דו עסט קיינמאל נישט קיין פיקל אזוי ביינאכט ווען ס'איז ביסט הונגעריג? סאו הער אויס, אבער הער אויס. איך זאג דיך אבער א פשוטע א גוטע פשט.

מצה די מצה איז אויף ווייס, דעטס אלל. ס'שטייט נישט גארנישט פארוואס. אין די נוסח המשנה איז צו זעהן, ס'שטייט נישט. אין די רמב"ם אויך, אין די ערשטע נוסח שטייט נישט. ס'שטייט אין די הגדה. ס'שטייט נישט אין די משנה. ס'איז נאר די הגדה האט עס צוגעלייגט צום אלטער רבן גמליאל. מצה על שם שנגאלו. וואט דאס דעט מין? מצה איז, מצה עסט מען פסח. וועגן דעם.

ס'איז געווען, ניין? פאר די, אה, פון די, ס'איז געווען מער נאך, נעקסטע יאר, קומען א נייע מהדורה, שוין כאטש שוין דאס, דאס איז נאכנישט דא דארט. אקעי, הערטס אויס, בליעוו מי, איט דאזענט סעי עווער אין די תורה רבן גמליאל'ס טעם, ס'איז א, איך זאג נישט אז ס'איז נישט מסתבר צו זאגן אזוי פשט אין ספר דברים, אבער ס'שטייט נישט אין די תורה. ס'איז אין די תורה, פשוט פשט אין די תורה, והא ראיה, און נישט נאר דעם, אין תורה שטייט אז מ'עסט מצה נאך פאר ס'איז געווען. די גאנצע מעשה סאו ס'קען נישט זיין אז דאס איז די טעם. דאס איז נישט קיין קשיא, דאס איז א תירוץ, די תירוץ איז אז דאס איז נישט די טעם, רבן גמליאל מיינט נישט זאגן אז דאס איז די טעם, רבן גמליאל מיינט צו זאגן אז דאס איז א וועג וויאזוי מ'גייט פארציילן די מעשה אין א גרינגע וועג, דאס איז א גוטע פשט אין מילתא, שוין עד כאן, איך האב נישט געוואלט דאס זאגן די שיעור וועגן רבן גמליאל, דאס איז נאר אלץ צו סאמערייזן לעצטע וואכעדיגע שיעור, אקעי.

סאו אזוי, סאו יעדע איינער מיינט אז די הגדה איז זייער לאנג, ס'נעמט צוויי שעה מגיד, ווי לאנג נעמט עס? ווענדט זיך ווייניג אויף די רבי.
ווענדט זיך ווייניג לכה מ. סאו איך פאר דעם האב איך געברענגט, געפרינט די הגדה אין דעם אין דעם קליינע קונטרס, וועסטו זען אז די הגדה נאך מיך מאכן ליינס כדרכי אסאך ליינס איז עס צוויי און א האלב פעידזשעס. די גאנצע הגדה צוויי און א האלב לעטער פעידזשעס. די גאנצע הגדה עס אהיים נעמען, עס זאגן א ווייב איך האב א נייע הגדה, דעטס איט. דיס איז ארעדי מאר דען די הגדה, קאוז דערס אנאדער פעידזש אן די אדער סייד. עס פיט אויף א קארד. ווי האט איינער געזאגט מען גייט לייגן די די טעקסט אויף א פאוסט קארד? די הגדה פיט אויף א פאוסט קארד. איך זעה איינער האט געמאכט יא, אבער אסאך קארדס, איך זאג אז אויף איין קארד קען מען לייגן די גאנצע זאך. נישט נאר דעם, ס'דא אויך א קארד פאר די כוונות, האסט געזען?

גראדע עס שטימט זייער גוט על פי קבלה וואס איך זאג יעצט. די מקובלים, די מקובלים כאפן נישט וויאזוי עס שטימט על פי קבלה ווייל זיי כאפן נישט קבלה פארשטייען נישט קבלה אבער עס שטימט על פי קבלה. סידור ארבעט אזוי, ווי לאנג נעמט צו דאווענען? וואס מיינט דאווענען? שטייט אין די גמרא. אזוי ווי מען זאגט אז א מעשה האט דריי פארטס, דאווענען האט דריי פארטס. סימילער, ווערי סימילער. נאט עקזעקטלי.

שוין, אויב דו זאגסט ווידי, קענסטו זאגן אויך אוי אין די ענד, האסט שוין געזאגט ווידי אויך. וואו, פליז, טענקס, אוי. קענסט מאכן א קערצערע הביננו, יא. שוין, דאס איז די גאנצע סידור. אקעי, יעצט, ווי לאנג נעמט עס צו זאגן אין, אקעי, יעצט, דאס מעיקר הדין, זאגט מען דאס, דאס הייסט מעיקר הדין. דאס איז די זאך, אלעס וואס מען דארף טון. יעצט מען קען מרחיב זיין, מען קען מאכן א גרויסע הרחבה פון דעם, אקעי, מען קען מאכן דאס אינטו אכצן גאנצע ברכות, אימעזשין עיטין האול ברכות יו קען מעיק אוט אוו דיס טרי טינגס, לעטס מעיק טרי ברכות פאר די פירסט טינג, טרי ברכות פאר די לאסט טינג, צוועלף ברכות פאר די מיטן זאך, וואס מען דארף דאך אזויפיל זאכן, שוין, האסט שוין, דא האסטו שוין, וויפיל ווערטער נעמט, איז שוין לאנג, וויפיל ווערטער איז שוין דיין סידור לאנג? דא, דוד, קענסט קאלקולירן? וויאסאך ווערטער דארף איך פאר א ברכה? אויף פער ברכה?
יא, ער עדד סיקס ווארדס.

סאו סאו עניוועיס וואס איך מיין צו זאגן איז נישט אבער נישט דאס איך מיין צו זאגן אז דאס דאס איז די עיקר התפילה יעצט מען קען טראכט אריין נאכדעם אין סידור איז דא נאך אסאך פארטס יא חוץ פון שמונה עשרה איז דא רבי ר מ איז דא ברכת קריאת שמע איז נישט א גוטע נישט א גוטע ראיה קאוז עס האט א דיפרענט פאנקשען באט ס'איז דא למשל פסוקי דזמרה, אקעי? איף יו טינק אבאוט איט, פסוקי דזמרה איז דזשאסט אנאדער שמונה עשרה. איך האלט אז מען קען זאגן נאר פסוקי דזמרה. די פוסקים זאגן אז אויב מען קומט שפעט זאל מען זאגן נאר שמונה עשרה. אויך אויך אויך אפשר לאמיר מאכן נאר פסוקי דזמרה. ס'הייסט דוד המלך, מיינסט ער האט געזאגט גאנץ תהלים יעדן טאג? אויב ער קומט שפעט האט מען געוואוינט. ער זאגט איין קאפיטל א טאג, רייט? אין יעדע קאפיטל איז דא, כמעט יעדע קאפיטל אין תהלים, אין הללוקה'ס איז כמעט נאר די שבח, אבער אויכעט אביסל, כמעט יעדע קאפיטל תהלים איז דא די אלע דריי אינגרידיענטס וואס מען דארף פאר דאווענען, וועסט קוקן וועסטו זען, כמעט יעדע קאפיטל איז דא דאס, און אין שמונה עשרה אין די ברכות האט מען געהאט אפילו ברוך שאמר איז א ברכה לפניו, און ישתבח איז א ברכה לאחריו, פעלט דאך א בקשה, איך ווייס נישט אויב פסוקי דזמרה איז דא בקשות, באט ס'איז דא אלעס וואס מען דארף.

שוין, אין הכי נמי. בקיצור, נאכדעם איך וועל זאגן, נאכדעם וועסטו זען ס'איז דא, כ'ווייס, ס'דא קרבנות, קרבנות איז גאנ, זיכער יוצא גאנץ תפילה. וואס שטייט אין קרבנות? מ'זאגט ס'איז אפילו אזא יהי רצון וואס מ'זאגט, מיט די יהי רצון. מ'זאגט פליז, זיי האבן געזינדיגט, און מ'איז מיט א קרבן, דאך איז מען דאך יוצא תפילה מיט א קרבן. איז א יהי רצון? יא. איטס די איידיע, יהי רצון זאגט דאך נאר ארויס וואס ס'מיינט די די אינסייד. נאכדעם איז געקומען דער רבי ר' מיילעך, ער האט נישט ליב, בעצם ר' מיילעך למשל, ער האט נישט פארשטאנען שמונה עשרה, ער האט נישט פארשטאנען ווען ער וואלט געשריבען שמונה עשרה, דא אזא מעשה יא? זייער גוט. אה זאג די מעשה אז וואס? א געוואלדיגע מעשה.

געשלאגן מיט א מלאך און זיי געקומען צוריק זיי האבן זיך געשלאגן מיט. אקעי איך האלט מיט נאכט נומער צו מיין שיעור. קיצור. סאו רבותי, וואס איך וויל זאגן איז אז דער רבי מיילעך האט געמאכט א שיינע תפילה. בעצם די תפילה איז שמונה עשרה, מען איז יוצא, מען קען זאגן נאר די רבי מיילעך'ס תפילה און אהיים גיין צוזאמפאקן די תפילין. לכל הדעות, וואס שטייט אין די תפילה? יו קען מעיק יור און, וואס שטייט אין, חזל שטייט ס'איז א גוטע תפילה לפי דעתו לפי צרכיו האט ער געשריבן. ער זאגט שבח, הייבט אן מיט ווי די אייבערשטער איז אזוי גוט, סאמטינג בערך, אפאר צוויי ווערטער, דאן זאגט ער א ליסט פון זיינע פראבלעם, זאגט מען יישר כח און העלפן ווייטער און שוין, דאס איז א תפילה. יא? און יעצט אין אונזער סידור שטייט אלעס, ווייסט פארוואס שטייט אלעס? מענטשן מיינען פארוואס מ'דארף זאגן אלע, ס'איז אויך א גוטע זאך, אבער די ריזען פארוואס שטייט אלעס ווייל אמאל דארף מען זאגן די, אמאל דארף מען זאגן יענע, זאל נישט זיין אלעס, זאל שוין זיין די סידור, די מעין פרינציפעל אויף די סדר, די מעין פרינציפעל אוו די סידור איז די עיקרון וואס הייסט זאל זיין, קענסט אזא מהלך? זאל שוין זיין.

און די אמאליגע איי קיפ אן סעיאינג דיס רייט, דו ווייסט אז די פיוטים וואס אונז זאגן, הער אויס, קרובץ פון פורים קומט נישט מ'זאל זאגן די גאנצע דאס אויך, אלע אמאליגע פיוטים, עט וואן פוינט, עט סאם פוינט די פיוטים וואס אונז זאגן ביי שמונה עשרה זענען געקומען צו טוישן, צו מחליף זיין די נוסח אויף טופס הברכה, מ'האט געזאגט ברוך אתה ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, אץ קוצץ בן קוצץ ברוך אתה ה' מגן אברהם, מ'האט נישט געזאגט ביידע, אונז זענען פרומע אונז זאגן ביידע, דעטס וואי ווי דאנט ענדזשוי די פיוטים, פיוטים איז געמאכט ווייל ס'איז מורא'דיג בארינג.

איך נאטיס א. ברית תורה מזון וארץ א גוטן טאג. אז מ'זאגט נאר ברית תורה מזון וארץ און ברוך אתה השם הזן את הכל, על הארץ ועל המזון. יעס. נאר אונז זענען אונז העיראוס. כ'מיין די הל' די חלקים זענען מעכב נישט יעדע ווארט. למשל אז מ'זאל זאגן קודם דאס נאכדעם יענץ וכדומה. יא ווארט. הלו מ'קען זאגן בעה. אין הכי נמי וועגן פסקו האט מען פארשטאנען אנדערש אבער די מעיל זאל די זענען חומרות. באט די עיקר. נישט נאר מ'קען זאגן געבויען, מ'קען אויך, ווייסט וואס נאך מ'קען טוהן? ווייסט וואס נאך מ'קען טוהן? מ'קען אינסטעד פון זאגן קריאת שמע, מ'קען אראפשרייבן קריאת שמע אין א קליינע צעטל, און עס אריינלייגן אין א באקס, און האלטן די באקס אויפן קאפ. אימעדזשין וואט קיינד אוו טריק איי.

נישט נאר מ'דארף נישט היינט זאגן, מ'פלעגט עס נישט זאגן, און נעצלו פלעגט מען עס קיינמאל נישט זאגן. רבותי זיין, רבותי זיין. רבותי זיין. איך בין נישט געקומען זאגן א שיעור, דאס איז נישט קיין שיעור הלכה, אקעי? דאס איז א שיעור השקפה. עניוועיס. דיס איז נאט א שיעור טעללינג יו האו טו דאווען, דיס איז א שיעור עקספלעינינג יו דעט ווען יו סעי די דאווענינג, יו שוד אנדערסטענד וואטס גאוינג אן, דען יו וועל בי עיבל טו יוז איט, איף יו טינק דעט דער דאווענינג הייבט אן פון מודה אני ענדיגט זיך אדון עולם, דעמאלטס וועסטו נישט פארשטיין וויאזוי עס צו ניצן, דאס ווערט א ענין פון זאגן, ס'איז נישט קיין ענין פון זאגן, ס'איז א ענין אז יעצט טו די זאך דאן יעצט, זאג אלע ווייל אמאל האט זיך געלונגען די שטיקלעך, איך זאג נישט וואס מ'זאל טון, אויך פראקטיש, מ'דארף טרעפן פראקטישע פראקטישע עצות, איך זאג נאר וואס איז געמאכט און ס'איז זייער יוזפול, איך זאג נישט ער זאל זאגן אלע ווערטער, איך זאג נאר די מהלך וויאזוי ס'ארבעט.

אין אנדערע ווערטער, עס איז געווען הלכות, און כדי צו עפלייען די הלכות, מאכן זיין אייגענע, אזוי ווי דו פרעגסט, קען יעדער מאכן? ניין, פאר דעם דארף מען זיין אלטער תלמיד חכם, מען דארף קענען לשון הקודש, מען דארף קענען מסדר, יו העוו טו העוו די קאפ אויפן פלאץ, מען דארף מסדר זיין תפילה קודם התפילה, מען קען נישט גלייך, אפילו א תלמיד חכם דארף נעמען אפאר מינוט פארן דאווענען, און זיך מסדר זיין וואס גייט ער היינט זאגן, רייט? נישט מסדר זיין ווייל וואס שטייט אין סידור. יא? היינט איז דא א אקט, מסתמא גייט מען היינט צולייגן א ווארט וועגן די מלחמה וואס איז דא אין אוקריינע, כ'מיין, פשוט איז עיקר התפילה. שיכול לחדש בה דבר, שטייט אין גמרא, אז אויב נישט קען מען נישט מאכן, קען מען נישט דאווענען באמת. אוודאי די זעלבע זאך. יא אוודאי. סך הכל וואס? אסור? וואטס די קוועשאן? נישט נישט איך זאג דאס, דו טוסט אזוי, די שטן זאגט דו לייגסט צו זאכן, יא? פרעגסט די קשיות דא. ניין איך דריי, בלייבט אבער די זעלבע ברכה איך לייג צו וואס איך זיך פיל. נאכאמאל, די צולייגן איז ווייל מען האט מען לייגן נעמען לייגן נאר צו און נעם נישט אראפ. באט מען דארף די ערשטע דריי מען דארף נישט. אתה גבור לעולם השם ברוך אתה ה' מחיה המתים. ביי די מחיה המתים דארף מען מעיק סענס, יו שוּד פיניש סאמטינג עלס, באט אקעי, כ'גיי נישט יעצט אריין. איך זאג נישט אז מען דארף אדורכגיין, באט וואס איך זאג איז די ריזען פארוואס אונז קוקן אויפן סידור איז ווייל אונז זענען א באנטש פון עם הארצים, אונז קענען נישט אליינס מאכן א סידור, רמב"ם זאגט אז די ריזען פארוואס די אנשי כנסת הגדולה געמאכט ווייל דער עולם קען נישט לשון קודש, אונז קענען טאקע נישט, מילא קומט מען זאגן וואס ס'שטייט אין די סידור. אבער אבער עט ליסט יו שוד אנדערסטענד וואט די סידור איז טרייאינג טו דו, דען איטס נאט איווען העלפינג יו ביקאמס א ניו דין אז מען דארף זאגן די סידור.

קען אבער יעצט שוין ענטפערן לאמיר לערנען לאמיר לערנען וועגן די אוודאי יענץ די הלכה די הלכה און די נוסח אונז גייען איך גיי דיך עס ווייזען הלכות פסח אקעי לאז דיך אפ די סידור איך זאג דיך נאר אז היוצא לנו מזה איז אז ס'דא א רול וויאזוי מ'דארף עס טוהן דאס דארף מען טוהן אונז קען נישט מאכן קען נישט די רול פאלגן נעמט מען אנדערע'ס אבער דאס די הלכה און נישט נאר אונז פאלגן אנדערע'ס אונז געבן דיך אלע אפשענס וואס אלע חזנים עווער האבן גענוצט, אלע זענען געדרוקט אין אונזער, נישט אלע, באט אסאך פון זיי זענען געדרוקט אין אונזער סידור, און אונז זאגן אלע, פארוואס נישט, ווייל כ'פארשטיי נישט קיין איינס פון זיי נישט, אבער די איידיע איז אז יעדע שטיקל אליינס איז א גאנצע סידור, און מ'קען בעצם, איך האלט אז אויב איינער וויל דאווענען מיט כוונה, זאל זאגן ווי וועלכע שטיקל ס'אים געפעלט, און די רעסט קען ער זאגן ווייל ס'שטייט זיך נאך, כ'ווייס נישט, אבער איין שטיקל איז מען יוצא מיט, אויב מ'האט כוונה ביי איין שטיקל איז מען יוצא לכל הדעות, לכל הדעות, לדעת יצחק לוי. נאר וועלכע דעה דען קענסט נאך איינעם מיט דעת? אקעי. קיצור אזוי, סאו יעצט אין הלכות יו סי לייק ישי איז סעיאינג אין הלכות פסח יו סי די עקזעקט סעים טינג איך גיי זאגן אין דזשענעראל הלכות פסח העז טרי פארטס און איי וויל טעל יו די פארט פארט דערס טרי פארטס פארט נאמבער וואן איז הלכות פסח אקעי איז דא איין הלכה מען טאר נישט עסן חמץ דערס לייק פייוו פרקים אבאוט דעט קעז דערס בדיקת חמץ טויס נאך א מצוה מען דארף עסן מצה דריטע מצוה מען דארף עסן מרור אפשר מדרבנן

ס'איז מצוות, ס'האט הלכות, וויפיל כוס, וויפיל דארף, וויפיל וויין דארף זיין אין יעדע כוס, און ווי גרויס דארף, דארף זיין די כרפס, ווי גרויס דארף עס זיין, א כזית, יא? מער ווי א כזית. עקזעקטלי. עט ליסט א כזית. און אזוי ווייטער. ווי לאנג דארף, די רמב ם, רמב ם זאגט, ווי לאנג, ווי לאנג דארף, ווי לאנג דארף דער הגדה נעמען?

נישט דא קיין איין הלכה אין פרק ח', אויב איינער וועט זאגן דער רמבם פסק'נט עפעס אין פרק ח', מוז מען זאגן ער זאגט א ליגנט, ווייל אין פרק ח' שטייט, יא הער, אבער דאס איז נישט קיין הלכות, דאס איז א סדר, שטייט סדר א סידור, ליטערלי סידור עשית מצוות אלה בליל חמשה עשר כך הוא, אויב איינער וועט זאגן אז עס איז א פסק דארט, איז נישט דא קיין פסקים דארט, פסקים שטייט אין פרק ז', פרק א' טרו ז', ניין הער אויס הער אויס, עס איז נישט פסקים, ס'איז סדר! אנדערע ווערטער, כ'האב דיר יעצט געזאגט א באנטש זאכן, מ'דארף טרינקען ד' כוסות, מ'דארף עסן מצה, וויאזוי, וועלכע, וואס טוט מען קודם, וואס טוט מען נאכדעם, וויאזוי גייט עס, איז געזאגט מער ווייניגער, דו מאכסט עס בקיצור, איך וויל, איך וויל נישט קיין טאנצן, אנדערע ווערטער, אויב איינער איז אן עם הארץ, ער וויל נישט לערנען הלכות פסח, ער וויל לערנען סדר, לערנט ער נאר דעם פרק, ער ווייסט אלעס, עס שטייט אלעס וואס ער דארף טון, יא, אבער דאס שטייט, דאס איז די סדר, דער רמב ם זאגט סדר עשיית, דאס איז א סדר, אונז רופן עס סדר על פסח, נישט נאר פסח, עס איז א סדר, יא, סעים טינג, סדר און סדר מינס די סעים טינג, רייט? כסדר. און דאס איז א סדר, נישטא קיין איין הלכה דא. עס קען זיין איין הלכה מיין איך, ווייל איי גאט, ד' כוסות דארף טון על הסדר, אויב נישט איז מען נישט יוצא, באט דעטס א דין ד' כוסות, שטייט נישט דא דאס. אבער אבער עס איז נישט קיין הלכה, עס איז א סדר, איך מיין עס איז נישט מעכב קיין איינע פון די זאכן, אויב מען טוט פארקערט, חוץ פון איין זאך זאגט, חוץ פון ד' כוסות וואס מען איז נישט לכתחילה יוצא, מען טרינקט נישט שלא על הסדר, אנדערע מען טרינקט.

אזוי ווי ס'דא א מחלוקת אין נוסח אשכנז נוסח ספרד, ס'דא א מחלוקת צו הודו גייט פאר ברוך שאמר אדער נאך ברוך שאמר, ס'דא גוטע סברות פאר די ביידע צדדים, יא, מחלוקת ראשונים בעצם, אדער אויב מ'זאגט מחלוקת בית שמאי בית הלל, וויאזוי גייט די סדר? דברים שבין בית שמאי ובית הלל בסעודה, וואט איז דיס, הלכה? לויט בית שמאי גייט איך נישט פארשטיין די תוספות בית הלל, נע, ס'איז א מנהג, נוסח ספרד, נוסח אשכנז. און די משנה'ס צייט איז שוין געווען נוסח ספרד נוסח אשכנז איז געווען נוסח בית שמאי נוסח בית הלל אוו קאורס. דעס איים נאט סעינג דעט דאזענט סעי אין די משנה ווען איי סעי איך זאג זייער קלאר ווען איך זאג א זאך איז נישט קיין הלכה זאג איך אז עס שטייט נישט אין די משנה אדער שטייט נישט אין די פסוק ס'קען שטיין אין א פסוק אויך א זאך שטייט אין פסוק איז מעכב יא דארף שנה עליו הכתוב לעכב אין קדשים ס'איז דא הלכות וועגן דעם וויאזוי מ'ווייסט וואס איז מעכב די גאנצע פרק איז נישט מעכב מ'קען טוהן אלעס פארקערט נישט נאר דעם איף יו לוק איי טוק איט אוט ביי די וועי באט איף יו לוק אין די ענד אוו די פרק די לעסט הלכה איז טאקע וועגן דעם, וועגן וואס זאך איז מעכב, וואס טוט איינער האט נאר כוס ס'איז נישט קיין וויין, וואס קויפט מען ערשט די הלכות, דעטס די אנלי הלכות דעט דער אר, דעטס אזוי א וויכטיגע זאך דארף וויסן, אויב איך האב נישט גענוג, איך האב נישט קיין מצה שמורה, ווען עס איך די מצה שמורה, ביים מצה אדער ביי כורך, דאס איז די רמב ם די ענד פון די פרק, און טאקע פיט ער אריין דיס פרק פערפעקטלי, ענד דיז אר די אנלי הלכות דעט אר רעלעווענט, אקעי לכתחילה טוט מען דעס, וואס אויב מען האט נישט? וואס טוט מען? איך געדענק נישט די גאנצע מה נשתנה, וואס טו איך? אזעלכע סארט שאלות. אזוי ווי איינער קומט שפעט אין שול, וואס טוט ער? באט די גאנצע ש. נישט פון דעם קען מען לערנען א ראיה אז מען דארף גיין אויף א סדר. ס'דא א סדר, און ס'איז נישט מעכב, והא ראיה, ווען מ'קומט שפעט טוט מען עס נישט. אביסל איז מעכב. דעטס אלל. אקעי, דעטס פרק ח'. און אין סידור אזוי ווי דו זאגסט אין דאווענען איז אויך דא דאס. ס'דא א חיוב צו דאווענען יעדן טאג. ס'דא אפשר אפילו א חיוב צו דאווענען געוויסע וועג יעדן טאג. כ'ווייס. דאכט מיר אז דא. סדר איז מ'דאווענט שחרית מנחה מעריב כ'ווייס נישט פונקטליך וועלכע לעוועל באלאנגט וואס אבער דאס איז דא דאס אקעי דעטס לעוועל נאמבער טו דען דערס לעוועל נאמבער טרי לעוועל נאמבער טרי איז אין פעידזש טהערטין נוסח דאס איז די רמב ם דאס איז די רמב ם'ס העדער ביי די וועי די העדער וואס מ'זעהט אין מידל איז די רמב ם נוסח ההגדה שנהגו בה ישראל בזמן הגלות ס'איז מפרש דאס איז נישט קיין סדרי עשיית דברים דאס איז נישט מצוות הפסח נישט קיין איינע פון די צוויי זאכן ס'איז אסאך ווייניגער ס'איז די מנהג של הגי

ס'איז א נוסח, דו ווילסט, דארפסט דאך עס טוען, וויאזוי גייסטו טון? ווילסט מאכן דיין אייגענע נוסח? זעץ דיך אוועק דריי וואכן פאר פסח, מאך א נוסח, איך האב דיך א רעדי וואן. דו מאכסט אליינס, דו מאכסט אליינס די זאלץ וואסער, דו קויפסט פון פון מים שלנו וואטעווער זיי הייסן, די נר מצוה. אקעי, בקיצור.

יא. נאכדעם איז דא א פערדע לעוועל, דזשאסט טו בי קלער דערס א פאורט לעוועל, וויי? ביקאוז כ'האב פריער גערעדט אז די רמב ם האט ארויסגעטראגן, האט נישט קיין רמב ם'ס נוסח אז עטס קוקט אין די רמב ם'ס איטס אנלי טו פעידזשעס ענד איטס מיסינג ווייל דאסנט סעי די האול הלל ער זאגט הללויה ביז דען אקעי קוק אין דיין תהלים אבער סאו דאס פעלט און ווייס איך נישט אבער ס'פעלט אויכעט צוויי גרויסע שטיקלעך וואס אונז זאגן אין אונזער נוסח ס'דא נאך הגדות וואס זענען נאך לענגער אונז האבן אשכנז אשכנז איז רעלאטיוולי שארט איף יו נאו אין די ספרדישע הגדות ס'איז נאך טו פעידזשעס מ'דארף זאגן. דעי אלוועיס ווי אלוועיס דו דעט דעי דזשאסט דו איט וואן פעידזש מאר דעי אלוועיס דו מאר יא געווענדליך רווח פארנאסע פארנאסע יא געווענדליך ווילן זיי נאך זאכן עקזעקטלי רעלעטיוולי יעס ענד רמב ם נוסח איז איווען שארטער דען אס באט דערס טו הער אויס דערס טו טינגס דער אר טו אימפארטענט טינגס דעט אר מיסינג וויטש אר דיינו ענד רבי יוסי הגלילי דעי צוויי זאכן און ס'איז בערך אין די זעלבע פלאץ ביידע פון זיי קומען אין דעי פלאץ דעי צוויי א גאנצע פעידזש פון הגדה שטייט נישט אין די רמב ם'ס הגדה און ס'איז געווען א איד וואס האט געקאלט זיין זון

יא, ס'איז א גוטע. אבער ער זאגט נישט דאס. ער זאגט, ער זאגט א אנדערע זאך. ער זאגט, ס'איז א שיינע מדרש, פארוואס נישט? כל המרבה לספר, ס'איז א גוטע זאך. אבער ס'נישט קיין, נישט אפילו א מנהג, דו כאפסט? ס'דא מנהג? דו כאפסט וואס איך זאג? ס'דא א מצוה, ס'דא א סדר, ס'דא א מנהג. יא, אין מעשה נסים. ס'דא א סדר און ס'דא א מנהג.

יא הרב יואלי פאל האט א געוואלדיגע פשט אויף דיינו, אפאר וואכן צוריק, איך ווייס זייער גוט, האט א געוואלדיגע פשט, זאג נאר, זאג נאר אז מ'איז נישט מחיוב עס צו זאגן. אבער אזוי, סאו סאו יעצט, שוין דאס ווייסן אונז, יעצט איך קען ווייזן אין אפאר שטיקלעך למשל וויאזוי דאס איז בעצם א גאנצע הגדה. אבער איך דארף קודם זאגן, סאו קען איך למשל כ'האב דאס גענומען א גוטע משל, יעצט ס'דא ס'דא אפאר אפאר זאכן וואס די הגדה דארף טוהן, מיר האבן גערעדט וואס עס דארף טוהן, רייט? דארף פארציילן די מעשה? הער אויס. יעצט, ס'איז דא א זייער וויכטיגע זאך וואס איז אז.

דארף מען זאגן אן אנדערע הגדה באמת, בזמן הבית איז געווען איין הגדה, דאס הייסט איין עיקר זאך וואס מען קאכט זיך אין, יעצט אז מען איז אין גלות דארף מען זיכער זאגן אן אנדערע הגדה, רייט? ווייל די גאנצע פסח איז זיך פעיק, כ'מיין, מ'האט נישט קיין קרבן פסח, אין אנדערע ווערטער די גאנצע יציאת מצרים, ביי די וועי, יציאת מצרים אליינס האט א נייע טייטש, דזשאסט טו בי ווערי קלער, יציאת מצרים אמאליגע צייטן האט געמיינט, יציאת מצרים איז נישט קיין וועג אן א דעסטענעישאן, רייט? מ'קומט ערגעץ אן.

דעטס עיקר פסח, עיקר שמחה געווען אלעמאל, יעצט האט זיך עס געטוישט, סא יעצט וואס איז וואס איז יציאת מצרים, אה אמאל איז געווען, ס'דא אסאך תורות אפילו אונז וואלט נאכאלץ געווען אין מצרים, אונז זענען נאכאלץ אין מצרים, כ'מיין נישט אין מצרים, אין בבל ס'נישט קיין גרויסע נפקא מינה, שוין מ'קען זאגן ס'דא אסאך חסידישע תורות און אמת'ע תורות וואס מ'קען זאגן אויף דעם, באט די ריעל ענסער איז אנלי וואן ענסער און דאס שטייט אין

סאו יעצט, ווי שטייט לשנה הבאה בארץ ישראל? אין די ענד פון דיין הגדה, אבער שטייט אויך אין די אנהייב פון דיין הגדה. אויף אראמיש. סאו הא לחמא עניא איז שוין אויף אראמיש, דיס שאוז אונז דעט וואז ריטן אפטער די בית המקדש איז חרוב, ווען פיפל סטאפט אין זמן הגאונים אויף פשטות, פיפל סטאפט נאועינג לשון הקודש, מען רעדט נאר אויף אראמיש, כ'מיין ענגליש, רייט? איטס ריטן, אראמיש מיינט ענגליש, רייט?

נאו נאו נעקסט יער זיצט ער אין בבל ערגעץ, קיין אפילו לשון קודש קען ער נישט רחמנות סטעיט אקעי, ער מאכט אויף די תורה דארף ער האבן א טייטש, איטס קרעיזי, ביי די וועי דיס איז נאט נארמאל, אונז האבן תרגום, עוורי חומש אין די ווארלד ביסיידס פאר מיין איז פרינטעד וויט טייטש אויף אראמיש אקעי, אין אנדערע ווערטער אונז זענען אזוי פארדרייט אונז קען נישט ליינען אונזער אייגענע תורה.

נאט אנלי דעטס אן אנאמאלי. נישט נאר די קריג, זיי האבן נישט געקענט, נישט נאר די פאר ווערטער, די פאר ווערטער ווייזט נאר אז דעי דידענט ספיעק די היברו, זיי האבן געקענט, אוודאי, גוט מיט טייטש האט ער געקענט, אקעי, הער אויס מיין מעשה, די צווייטע פרעגן קשיות, ווייל די קענסט, כ'קען נאכנישט געהערט די מעשה, א שאד, איך קען נאכנישט געהערט די מעשה, א נייע מעשה. איטס נאט איווען טרו, איים דזשאסט טעלינג יו א סטארי. מיין פוינט איז סאמטינג ווערי אימפארטענט, אז דאס איז א גלות, ס'איז ריעל ביג גלות, שטעל דיך פאר עפעס א א איד, א בעל תשובה פון מינעסאוטע וואס קומט יעדע וואך אין שול מיט א א ענגליש חומש, דו כאפסט אז ער איז עפעס עפעס איז ראנג מיט אים? די תורה פיט נישט געהעריג אריין אין זיין קאפ, איט אלוועיס לוקס אף סייז יו קען סי היז בעקיטשע איווען דאזענט פיט הים רייט? ס'איז א סימן אויף. ניין כ'מיין ערענסט, איטס מיענס דעט יור לייק ביסט פרעמד. דיס איז אווער חומש איטס אלוועיס פרינטעד וויט תרגום נאו אונז זענען אזוי ווייט אונז קענען נישט אפילו קיין אראמיש אויך נישט נאו ווער בעקווארדס ביי די וועי רידינג די גמרא סאמטיימס דעי טריי טו נישט נאר די ראשונים דעי אלוועיס עקספלעין די אראמיש לויט די חומש די כאפסט?

די ס'איז געווען א איד וואס ער איז די כאפסט וואס גייט פאר היז א איד לאסט יער אין אדער ווארדס זיינע זיידעס איך ווייס האבן געזאגט א הגדה ס'האט געמאכט סענס ער פארשטייט נישט די הגדה די כאפסט וואס גייט פאר ער פארשטייט נישט ער הייבט אן צו לייענען ארמי אובד אבי ער ווייסט נישט וואס שטייט דארט ער וואנטס טו וואנטס טו טעל היז ווייף ענד היז קידס סאמטינג אבאוט דיס אידזשיפט טינג רייט? ס'נישט געווען גארנישט סאו נאו דיס איז רב פאם סאו קאמס אווער דיס איד אר היז רעבע פראבעלי איך ווייס און סעד, יו נאו וואט, ווער גאנא מעיק יו א שארט ווערזשען אוו די הגדה אין אראמיש, יו טעל איט טו יור ווייף און קידס, יו וויל סעי די פירסט טינג, די רעסט זאלסט כיפערען זאגען עברית, יו וויל סעי די פירסט טינג, אנד דיס איז גאנא בי אווער הגדה אנטיל משיח קאמס, אקעי, אנד דיס איז וואט די הגדה איז גאנא בי, קודם כל, אזוי ווי רבן גמליאל סעד, יו איט מצה, מעינלי מצה, רייט, די מרור איז נאר א טפל צו מצה, פסח איז נישט דא, וויי דו ווי איט מצה, דיס איז דיס, ניין, וואס שטייט הא לחמא עניא, א נייע פשט, ביי די וועי מעיד אפ א טירד פשט, דיס איז די מצה דעט אווער.

דעטס וואט הי סעד, סאו לוק טעיק דיס ברעד, דו קענסט אפילו אויפהייבן, ביי די וועי מ'הייבט אויף די קערה ביי הא לחמא עניא, ריעלי יו נאט סופאוזד טו, סופאוזד טו ביי ר' גמליאל רייט? באט יו דאנט אנדערסטענד ר' גמליאל, די קען רעדט עפעס פראנצויזיש, לשון הקודש, טעיק די מצה פיק איט אפ, יו נאו וואט די האול קערה איי דאנט קעיר, פיק איט אפ שאו איט טו דעיר ווייף, סעי דיס איז די ברעד דעט ווי איט פראם אידזשיפט, וואס פונקטליך אין אידזשיפט? אין מצרים? ווען מ'איז ארויס פון מצרים? פרעג נישט אזויפיל קשיות אקעי, אונז זעמער עמי הארצים דא רבותי. וויר סאו פאר, עוועריוואן קען קאם טו די סדר, קען עסן נאך מצה מיט אונז, ס'דא גענוג נאך מצה, יעדער איינער איז העפי, קום אויף פסח, ביי די וועי ייתי ויפסח מיענס קאם פאר פסח, קאם מעיק פסח וויט אונז, אפאר תלמידי חכמים אקעי וועיט, מ'מאכט נישט קיין קרבן פסח, העלא, פרעג די גיי אין אין אין אין שאפרייט, און הייב אן צו מאכן פאר די מענטשן אז ס'דא א שאלה ווען ווען די ביי פסח, דעטס א שאלה ווי מאכט נישט די קרבן פסח, לאז אראפ פון זינען, דאס איז עמי הארצים, פסח, ויפסח מיינט קום אויף פסח, יא. מעיבי דעי איווען סעד דיס אין שול קאוז דעי דאנט איווען נאו דעט סאו דעי סעד מ'האט איינגעלאדנט די עולם פארן סדר ווער ס'האט נישט נאך נישט קיין סדר באט דערס אלאט אוו פור פיפל און ס'איז גלות ס'איז נאט לייק כ'ווייס אין ארץ ישראל יעדן האט זיך אפגעשריבן אלעס איז נעבעך שוין די ארעמעלייט קען אויך קומען האבן פסח אם ירצה השם וויר טאקע סלעיווס דא נאר אין היברו אם ירצה השם אין איבער א יאר. ביי דע וועי יו וויל נאטיס דעט און איט דיפענדס וויטש נוסח יו וויל דו דאס איז ווערי אינטערעסטינג עקשעלי יו וויל נאטיס דעט ווען הי געטס עקסייטעד הי סוויטשעס די רמב ם דאזענט עקשעלי סוויטש אין אווער הגדה איט סוויטשעס טו לשון הקודש יו נאטיס די לעסט טו ווארדס אוו הא לחמא עניא די רמב ם נישט די רמב ם איז קאנסיסטענט לשנה הבאה איווען די רמב ם האט לשנה הבאה לשנה הבאה איז נישט קיין ארמייש קיינער ווייסט וואס דאס מיינט לשנה הבאה וואט איז דעט לשעתא דאתיא דארף מען זאגן.

אם ירצה השם, אם ירצה השם דעמאלטס וועט זיין פסח ווי ס'דארף צו זיין, ענד דעטס אלל, דעטס אווער האופ, דעטס וואט ווי לערנט פראם די מצה, דעט נעקסט יאר וועט זיין פסח, נעקסט יאר וועט זיין די עכטע יציאת מצרים אזוי ווי ס'שטייט, כימי צאתך וואטעווער, דערס אלאט אוו פסוקים און מקורות דעט פון יציאת מצרים לערנען זיך אז מ'וועט שרייען צום אייבערשטן אין גלות וועט ער אונז ארויסנעמען נעקסט יאר אויכעט, ווערי אימפארטענט, ווערי פשוט, איך וויל דיך זאגן קלאר, ענד דעטס די האול הגדה, ביי די וועי דעטס אלל, נאובאדי אנדערסטענדס די רעסט אוו די הגדה רייט, סאו דעי העוו טו בי יוצא אווער העיר. דאס איז די גאנצע הגדה, דיס אינקלודס עווריטינג, יעצט קען מען גיין שלאפן, יעצט קען מען עסן די מצה. ס'איז הקדמה צו ענין מצה, עוועריוואן וואנדערס וואטס דיס הקדמה, ס'איז די גאנצע הגדה, דעטס אלל איט איז, מ'האלט שוין ביי לשנה הבאה בירושלים, מ'קען זיך יא צוזאמענרעדן. קאוז ווי העוו דיס כל בו שיטה, מ'זאגט דאס אויכעט און דאס אויכעט און דאס אויכעט און אויכעט רבי ר' מיילעך'ס תפילה.

שוין לעצטע יאר אפגעפרעגט די מה נשתנה לעצטע וואך, איך זאג דיך א פשוטע פשט און נאכאמאל אן איטס ווערי גוד פשט, ביי די וועי יו וויל נאטיס, איך וויל דיך זאגן נאך א זאך וואס ארבעט אזוי אקעי, איך וויל דיך זאגן א געוואלדיגע פשט, איטס אין מיין שיעור א פיו יארס אגאו אויב יא איז עס, איי דאנט נאו איף איי ראוט איט דאון עניוועי סאו איי טעל יו, איך האב באמערקט, סאיז א מאדנע מנהג, איך ווייס נישט א אשכנעזישע מנהג, כ'ווייס נישט אויב ספרדים טוען עס אויכעט, נעם א בוק.

גייט מען ארויס אינדרויסן און מען שרייט אויף די גוים, קענסט דעם מנהג? שפוך חמתך. יא, וויערד טינג רייט? דו ווילסט גיסן די וויין ביי די גוים? יא. טוט זיך. סא דאס איז א וויערד מנהג, שייכות, עס קומט נישט אריין, ווער האט עס אריינגעלייגט? ס'איז געווען עפעס א לץ, אפשר ער זעט מ'גיסט וויין אינמיטן די נאכט, דאס איז אזוי ווי שטייט אין די גמרא ביי בדיקת חמץ, טארסט נישט טון, זיי זאגן כשפים עושה לי, יא? ערשטע פייט. קום אהער. סאו, ס'איז זייער א מאדנע מנהג, אקעי? ס'מאכט נישט קיין סענס. און כ'ווייס, ס'איז דא עפעס איינער געזאגט עס שטייט א אלטע נוסח שפוך אהבתך על הגוים, יא? קענסט די דזשאוק? שפוך וואס? אהבתך על הגוים, שטותים. על כל פנים. סאו, סאו ליסטן. סאו ליסטן, די פשט איז פשוט. ס'איז אמאליגע צייטן איז געווען אזוי. פסח ביינאכט, הער, שטייט אין די משנה, שטייט אין די פסוק עקטשעלי. אין די גמרא. אז פסח ביינאכט. האט מען געגעסן א גרויסן סעודה, פון קרבן פסח, מ'האט זיך אנגעגעסן מיט פלייש און וויין און פיש. אזוי האט מען געטון, רייט? נאו, עפטער די סעודה, מ'האט שוין געזאגט הגדה, מ'האט שוין געזאגט די סעודה, וואס טוט מען? מ'גייט זאגן הלל, רייט? הלל קומט דאך על השובע, עס קומט דאך, מ'האט זיך אנגעטרונקן אנגעגעסן, נאו ווי'ר רעדי טו סעי די ריעל הלל, רייט? אזוי ווי ס'שטייט, כזיתא פסחא והלילא פקע איגרא מ'איז געגאנגען אויפן דאך, די עולם איז געגאנגען אין ירושלים, מ'געט די גאנצע עולם איז געשטאנען אוטסייד, מ'האט געזאגט הלל, צוזאמען יעדער עקסטער כ'ווייס נישט, מ'שטייט אויף, כאפן אביסל לופט, כאפן א ציגארעטל יא, זייער גוט, גאנצע נאכט נישט קיין ציגארעטלעך, ליידער, ס'איז געווען קרבן פסח, ס'האט געשמעקט, wow, עניוועיס, דעט וואס עמעזינג רייט? כל אלה בהיות ארמון על מכונו ווער קען גאר גלויבן די מין שורות וכו' אבער היינטיגע צייטן איז צרות קען א איד א איד וואוינט דארט אין ווערמייזא ערגעץ אקעי ער האט אנגעגעסן א גאנצע סעודה געזאגט די גאנצע הגדה געזאגט פאר די ווייב און פאר די קינדער ער האט געכאפט די מצות און געגעסן כרפס און אלעס ווייניג ווי א כזית וואס האט א חומרא און כ'האב זייער קעגן עס אקעי ס'א קולא א גרויסע קולא איז דאס. יא. דו האסט א שיטה, קאמאן, מאך זיך נישט גאנץ א. ס'איז א גוטע שיטה. און קיצור, ער האט געענדיגט די סעודה, ער האט שוין געמאכט ברך, געבענטשט דאס, מ'איז גרייט צו גיין צום ציגערעטל. ליסטן טו מיי סטארי, איטס ען עמעיזינג סטארי. ער גרייט צו כאפן זיין ציגערעטל, אקעי, מ'גייט זאגן הלל, אזוי ווי מיר, כמו שאבותינו עושים. און ער מאכט אויף די טיר, און ס'ווערט אים שווארץ פארן אויגן. מ'זעט א גרויסע טיפלה, רינגט דארט בעלס.

וואס איז דא א פלאץ? רבי עקיבא האט דאס געזאגט, דער ערשטער וואס האט געזאגט לשנה הבאה בירושלים איז געווען רבי עקיבא, רייט? ווייל אין די משנה שטייט אזוי, ווען מ'מאכט א ברכה, אשר גאלנו והגיענו הלילה הזה לאכול מצה ומרור ברוך אתה ה' גאל ישראל, אזוי זאגט רבי ישמעאל, דאס איז דער ערשטער שיטה אין די משנה, יא? קומט רבי עקיבא און זאגט ניין, מסיים בה, איז גומר, מאכט א סיום, מאכט א ברכה, ברוך כן יגיענו, יא? נא, כ'האב דא די משנה. יא, דאס איז וואס איז רבי טרפון, רבי טרפון האט געזאגט אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה, עד כאן. ואינו חותם, נישט ווייל ער האט געמאכט קיין חתימה. קום רבי עקיבא זאגט, והגיענו הלילה הזה וואס? צו עסן אזוי אין ביי אונז שטייט לאכול בו מצה ומרור? יו מיסינג סאמטינג, רייט? רבי עקיבא ווייסט וואס מיר צולייגן, כן השם אלקינו יגיענו לרגלים הבאים לקראתנו לשלום, שמחים בבנין עולם וואס שטייט אין מיין משנה דא, לאכול מן הפסחים ומן הזבחים וכו' ונודה לך על גאולתנו ברוך אתה השם גאל ישראל, יא סאו רבי עקיבא, הי וואז די פירסט וואן טו עקשעלי דו דיס מאוו און צולייגן א גאנצע שטיקל צו די ברכה, און ער האט געזאגט אם ירצה השם נעקסטע יום טוב וועט מען זיין אין בית מקדש רייט? באט יו נאו אז רבי עקיבא איז סעינג סאמטינג, דו כאפסט אז רבי עקיבא האט דאס מחדש געווען? פשוט ער איז געווען נאכן חורבן און ער האט געזען האט ער געזאגט אז מען קען נישט זאגן אשר גאל את אבותינו ממצרים והגיענו הלילה הזה סאמטינג איז מיסינג מען דארף צולייגן כן יגיענו. אבער יו'ל נאוטיס רבי עקיבא דאזנט סעי לשנה הבאה בירושלים ער זאגט עפעס זייער אנדערש וואס ווייל איך וויל הערא הערא ווען איינער זאגט לשנה הבאה בירושלים וואט הי'ז מעיק וואט הי'ז סעינג איז די יאר איז נישט נעקסט יאר וועט זיין פסח רייט די יאר איז א זכר אבער רבי עקיבא זאגט נישט דעס רבי עקיבא זאגט נעקסטע יום טוב ס'דא רגלים הבאים לקראתנו לשלום זיי קומען שוין שבועות אם ירצה השם וועט מען שוין זיין שמחים בבנין עולם. ער רעדט נישט וועגן לעצט נעקסט יאר וואס איז משמע אז די יאר איז עפעס נישט גוט די פסח, די יאר איז גאנץ גוט ברוך השם, נעקסט יאר וועט זיין נאך בעסער, די רגלים הבאים לקראתנו איז נישט נעקסטע יאר פסח, ס'איז שבועות אין אפאר וואכן ארום, ראש השנה סוכות. לאכול מן הפסחים? אוואדע, דעמאלט וועט מען עסן פסחים זבחים, נישט קיין שאלה, אבער נישט די עיקר, זיין פוינט איז נישט אז השתא הכא. שטייט נישט קיין השתא הכא דא. ער עקספעקט שוין אז ס'דא יום טוב, זיי קומען, זיי זענען באים לקראתנו. שטייט נישט יגיענו לרגלים הבאים, כ'וויל נאר זאגן, די רגלים הבאים לקראתנו, זיי קומען שוין אליינס, הבאים. די חידוש אז זיי גייען אנקומען וויאזוי גייט די נעקסטע יום טוב זיין, שמחים בבנין עירך אדער וואטעווער ס'שטייט. איז מער פאזיטיוו און ער איז נישט אזוי פארשווארצט אין די גלות, ער שרייט נישט אויף די גוים. ער בכלל האלט אז ס'איז גאנץ גוט אז די בית מקדש איז חרוב געווארן, וואטעווער, מ'קען זיין צופרידן, מ'קען לאכן, יא. על כל פנים, און ער זאגט, בעזרת השם נעקסטע יום טוב, איבער איבער א יום טוב וועט מען זיין שוין אין ירושלים, מען וועט שוין האבן א בית מקדש. ווערי דיפרענט דען דיס השתא הכא וואס וואס איז די משמעות פון לשנה הבאה בירושלים, שוין אסאך א גרעסערע גלות. שוין, דעטס ענאף פאר טודעי.